טייערע ברידער, ס'איז היינט ראש חודש חשוון, ס'איז פרשת נח, ס'איז דא א סברה חיצונית, עפעס א סברה פון די גוים וואס זאגט אז ס'גייט צוריק ראש חודש חשוון, מ'גייט צוריק אין די נארמאלע סדר, אין די ישיבה, מ'לאזט זיך אפ מיט די זמן הימים טובים וואס איז געווען, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז ימים טובים האבן אזוי ווי אלעס צוויי מדריגות, ס'איז דא די מדריגה פון עולם העשיה, פון הלכה למעשה, וואס מען דארף מאכן א סוכה און שאקלן לולב און בלאזן שופר, און די מדריגה איז תחת הזמן, די מדריגה טוישט זיך, די מדריגה איז חיי שעה, אדער די מדריגה פון פילינגס, מדריגה פון וואס מען קען רופן תפילה, אז א מענטש פילט זיך דערהויבן, אז א מענטש פילט זיך אין א געוויסע סטעיט. אין זמנים פון ימים טובים, דאס איז אלץ חיי שעה, דאס איז אלץ זאכן וואס געפינען זיך אונטער די ממשלת הזמן. ס'איז אבער דא א זאך וואס הייסט חיי עולם, וואס הייסט עולם הבא, וואס הייסט עולם שכולו ארוך, וואס די אלע טעג, די אלע. זמנים וואס זענען אזוי ווי פענסטערלעך, נפתחו חלונות השמים, אזוי ווי ס'שטייט אין די וואכעדיגע פרשה וארובות השמים נפתחו, ס'איז א לשון וואס די ארי הקדוש נוצט, וואס זמני המועדים, מועדים איז נישט געמאכט כדי ס'זאל זיין דא עפעס א בנין עפעס א מגדל בארץ, ס'איז א זאך, א פענסטער וואס עפענט זיך אויף די וועלט כדי צו קומען צום הימל, די זאך וואס איז דא בזמן ס'טאקע האט זיך געעפנט א פענסטער און די פענסטער אפשר פארמאכט זיך, פתח לנו שער בעת נעילת שער. אבער דברי תורה זענען חיי עולם, דברי תורה זענען נישט קיין חיי שעה. אונז האבן זייער הנאה געהאט און זיך זייער געשמאק פארברענגט מיט די סבא וואס האט געלערנט פאר אונז פון די מדבר די אלע ענינים פון די זיבעטע חודש און אונז ליינען דארף איך נישט אפלאזן וויל איך געזעגענען נאך נישט אזוי שנעל פון דער אלטע איד מ'גייט זעהן ער האט געהייסן ר' נהוראי סבא. אונז געזעגענען זיך נישט אזוי שנעל מיט אים, אונז גייען ווייטער ווי לאנג מען קען נאך ממשיך זיין, די עולם האט הנאה געהאט, איך האב הנאה געהאט, דער זוהר האט הנאה געהאט, עס העלפט זייער אסאך צו צו גיין אין איין זאך און פרובירן אויסצוקריכן ארויסצופארשן, נישט טאנצן פון א זאך צו א זאך. ס'איז אבער פרשת נח. ס'פארשטייט אבער יעדער איינער אז די סדר הפרשיות וואס מען לערנט, בפרט די ערשטע פאר פרשיות פון בראשית, בראשית האט מען קוים געלערנט, ס'איז דאך אזא, מען קען נישט אריין גיין צו שנעל. פארשטייט אבער יעדער איינער אז דאס איז א המשך, ס'איז נישט אן עקסטערע מעשה, בפרט אונז האבן דאך געלערנט אז די גאנצע סדר פון ראש השנה, פון יום כיפור, פון חודש תשרי איז דאך געבויט אויף דעם וואס בתשרי נברא העולם, אונז גייען לפחות מיט די מהלך אין זמנים פון ראש השנה, און אפילו אז נישט נברא העולם, עס איז דא א וועג, א התבוננות וואס קומט ארויס פון מעשה בראשית, פון ספר בראשית. און אמת מ'דארף זיך אסאך מתבונן זיין די פרשה פון אדם הראשון, די פרשה פון די גן עדן, וואס איז אריין גן עדן ארויס פון גן עדן, אונז האבן געלערנט אז די גאנצע מדבר האט עפעס צו טון מיט דעם. אונז האבן האלטן אבער אין פרשת נח און די זוהר אליינס, אונז האבן ממש ווען אונז האבן געהאלטן לעצטע וואך. ביי די ענין פון יהי שם השם מבורך האט ער געהאלטן אין פרשת נח, לפחות צוויי זייער וויכטיגע נקודות פון ראש השנה זעט מען אין פרשת נח, און מען קען לערנען פון די פרשה אויף ראש השנה, פון ראש השנה אויף די פרשה, און מען קען טראכטן מיט וואס עס איז אנדערש, וואס אויף דעם ווילן זיך שטעלן באמת און די זוהר שטעלט זיך. דאס הייסט די ערשטע זאך איז א דין. ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם עשה לך תיבה והקימותי את בריתי איתך דאס איז דאך ממש הדא הוא דכתיב האט זיך געשטעלט צו א דין תורה קץ כל בשר בא לפני דער זוהר טייטשט האט מען שוין געזען די אנהייב פון די גאנצע דרוש דער זוהר טייטשט קץ כל בשר מיינט דער שטן וואס ער איז קץ כל בשר ער וויל מאכן א סוף פאר אלעס און מאכן א עק פאר אלעס. איז די מדת הדין ער איז קץ כל בשר בא לפני און דא ביים פרשת נח זעהט מען אז די אייבערשטער האט אים געפאלגט הייסט מען דארף זעהן צו ראש השנה פאלגט ער אים אויך אבער אין פרשת נח האט אים די אייבערשטער גענומען ערענסט די קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם אז מען גייט טאקע משחית זיין את הארץ אבער ס'איז דא א עצה ס'איז דא אן עצה פאר די נח זאל גיין אין א תיבה מען דארף פארשטיין וואס איז די עצה אויב ס'איז די זעלבע עצה וואס אונז טוען ראש השנה קען מען קען עס פארשטיין אלס ענליך למשל. אונז האבן דאך געהאט מדייק געווען, יעדער איינער קען די אימעדזש פון די תיבת נח און די און די קאנעקשאן און די וועג, האט מען דאך געלערנט אז מען גייט אין די מדבר רייט, אין אנדערע ווערטער מ'קען עס לערנען אויף אסאך וועגן אבער איין וועג, מדבר איז דאך די וועלט וואס איז נאכנישט קיין עולם התיקון אלס לפחות די וועלט נאך די חטא אדם הראשון וואס מ'איז נישט אין גן עדן מ'איז מער אין א מדבר, דארט איז דא נחשים און נחש שרף ועקרב און אזוי ווייטער. און אז ס'קומט א זמן וואס ס'איז מסגבר די נחש אנטלויפט מען, אזוי ווי דער סבא אנטלויפט פון די מדבר ער גייט אין שטאט אריין, וואס די שטאט? אזוי ווי מ'לערנט געווענליך א תיבת נח, מ'קען זיך באהאלטן פון די מים הזדונים, מ'קען זיך אביסל מחבר זיין מיט מענטשן לייק מיינדעד מענטשן וואס מ'האט נישט צוטון מיט די וועלט, מ'האט נישט צוטון מיט די גרויסע וואסער פון די וועלט, גרויסע וואסער אדער א גרויסע מדבר עס איז אנדערע סארט מציאות'ן אבער זייער ענליך יא א גרויסע וואסער פארפלייצט א מדבר הייסט עס איז נישטא קיין ישוב עס איז חרוב מקום עולם החרבן מען גייט אין א תיבה מען בויט זיך עפעס א קליינע בנין א קליין שטיבל און דארט באהאלט מען זיך דאס איז זיכער איין וועג פון עס לערנען אוודאי די וועג ברענגט ארויס זייער שטארק די חסרון, ס'איז נישט קיין מעלה, ס'איז אפשר א זאך וואס מ'טוט בלית ברירה, אבער ס'ברענגט ארויס די חסרון וואס יעדער איינער ווייסט, אין די זוהר רעדט אויך וועגן דעם באריכות און אין מדרשי חזל, אז נח איז נישט געווען קיין שלימות, פארוואס? נח איז א גרויסער צדיק, אבער סך הכל האט ער אויפגעטוהן, זיך אליינס געראטעוועט, וואס איז מיט די גאנצע וועלט? נישט קיין, נישט קיין סעלושען, ס'איז א זייער צייטווייליגע סעלושען, אז פון דעם קען מען מאכן א נייע וועלט, אבער די נייע וועלט קען דאך נישט זיין אזא סארט וועלט וואס מ'דארף כסדר אוועקלויפן דערפון, און גיין גיין אין א תיבה דאס איז דאך נישט קיין תכלית, די גאנצע חילוק פון נח און אברהם אבינו און שפעטער, מען האט פרובירט צו מאכן אז מען זאל נישט דארפן גיין אין די תיבה, מען זאל קענען טאקע צוריק גיין אין די מדבר, מען זאל קענען טאקע כובש זיין די מדבר, מען זאל קענען כובש זיין די וועלט, דאס נאכן מבול זעט מען דאס זייער קלאר. און דאס איז טאקע איין איין איין מדריגה, איין די דין פון ראש השנה וואס אונז ווילן אריינקלערן. נאכדעם איז דא. צווייטע פלאץ וואס דערמאנט נח באמת ראש השנה זייער מפורסם איז אין זכרונות איינער פון די ערשטע זכרונות וואס מען ברענגט וגם את נח באהבה זכרת ויזכור אלהים את נח ס'הייסט ס'דא אין ראש השנה מ'דארף זיך אריינקלערן דעם אין די סוגיא פון ראש השנה, ס'דא די זכירה לדין, ס'דא די דין וואס מ'איז בעיקר אזוי ווי די אייבערשטער רופט און זאגט קץ כל בשר בא לפני, דאס איז די דין, אוי זיך טון א תשובה טון, למשל מ'זאגן תיבת נח הייסט תשובה טון, תשובה טון הייסט ניצל ווערן, דאס איז איין וועג, נאכדעם איז דא זכרונות, אין זכרונות פון נח זעט מען אז זכרונות איז פארקערט, זכרונות הייסט די אייבערשטער דערמאנט זיך ויזכור אלהים את נח, כ'האב טאקע געמאכט א חורבן, טאקע געמאכט די גאנצע זאך, אבער. ויזכור אלהים את נח ס'דא עפעס א ברית אפשר ברוך אתה ה' זוכר הברית די ברית הקשת וואס ער האט געמאכט מיט נח און שפעטער נאך שטערקער געמאכט די ברית מיט אברהם אבינו מיט די עקידת יצחק און אזוי ווייטער ס'איז דא אזא ברית וואס נעמט אונז ארויס וואס געבט אונז א וועג ארויס פון די מצב פון מבול פון די מצב פון מידת הדין און דאס זענען לפחות צוויי זייער וויכטיג און זייער כלליות'דיג איינס פון צד הדין און צווייטן מצד החסד מצד הרחמים דאס הייסט ויזכור אלהים את נח מצד ה. אהבה און מצד מידת הדין וואס מען לערנט זיך פון פרשת נח, איז לאמיר זיך אביסל פרובירן צו פארשטיין בעסער וואס איז טאקע די די דין פון די מבול, און וואס איז עס אנדערש מיט וואס איז די זעלבע ווי די דין פון ראש השנה און וויאזוי פארן אונז ווייטער מיט דעם. די סברא זאגט אז ס'איז זייער אנדערש, כ'וועל זאגן די ערשטע וועג, די פשוט'ע וועג וואס מען זעט עס אין די זוהר אין פרשת נח און אין אנדערע פלעצער, אז די מבול איז וויאזוי ס'זעט אויס די וועלט אן א שופר און אן א לולב און אן א יום כיפור און אן א סוכות און אזוי ווייטער. וואס מיינט עס? מען זאגט דאך אשרי העם יודעי תרועה, וואויל איז די פאלק וואס זענען יודעי תרועה, ס'איז דא עפעס א גרויסע זכות, אונז זאגן די זכיה וואס אונז ווייסן צו בלאזן שופר, וואס אונז ווייסן צו טון די גאנצע עבודת החודש השביעי, איז כאילו, און נישט אזוי ווי מען קוקט אויף עפעס אנדערש, יא, מען וואלט געקענט אנקוקן, ווי כ'זאג כסדר, מען וואלט געקענט אנקוקן, ווען מען וואלט געווען א גוי, ווען מ'וואלט געווען א בן נח, מ'וואלט נאר געווען אין די מצב פון די אדם, נח. וואלט געווען גוט, האב איך נישט געדארפט מאכן קיין תשובה, האב איך נישט געדארפט מוטשענען וואס די גאנצע אידישקייט וואס מאכט מען זיך מוטשענען, יעצט קמשמע לן אז מען איז א איד, איז דאך קומט ראש השנה דארף מען תשובה טוהן, קומט יום כיפור דארף מען תשובה טוהן נאכאמאל, און סוכות בויען א סוכה, דאס איז די איין וועג וואס מען לערנט ווען מען גייט אין חדר. אבער ווען מען לערנט טיפער און ווען מען עפנט אויף אזוי זעט מען אז לעולם די מצב וואז פונקט פארקערט. ווען מען וואלט געווען א בן נח, ווען מען וואלט געווען א מענטש וואס ווייסט נישט די עצות, די דרכים פון די תורה, וואלט געווען נאר א מבול, וואלט געווען נאר דין, די דין פון ראש השנה איז דאך לכל הדעות, מ'קען מדייק זיין וועגן די סליחה פון יום כיפור אבער די דין פון ראש השנה איז קלאר אין די גמרא און ס'איז קלאר מצד מהותו של ענין, אונז רעדן דאך דא יעצט פון די ענין נישט דווקא צו ס'איז ראש השנה אדער זונטאג אדער א גאנץ יאר, די ענין פון דעם איז דאך על כל העולם כולו, איז דאך א מציאות, ס'איז דאך א פחד, די פחד פון ראש השנה, די פראבלעם פון ראש השנה איז די פראבלעם פון וואס איז באמת די פראבלעם פון די וועלט, יא עס איז נאך היינט נישט ראש השנה סאו קען איך נישט נוצן די קראטש פון זאגן ראש השנה, די פראבלעם פון דעם וואס איז דא מדת הדין, די פראבלעם פון דעם וואס מען דארף אויספיגערן וואס איז די אמת, די פראבלעם פון דעם וואס מען קען נישט סתם לעבן אזוי, א מענטש קען נישט לעבן ווי א פיש ווי א בהמה וואס פארט צי שווימט, ס'איז דאך דא א מענטש זוכט זיך עפעס א סדר, א מענטש זוכט זיך עפעס א פארשטאנד אין די וועלט, א מענטש זוכט זיך עפעס א עפעס צו טון, די פראבלעם וואס איז גורם אלע מיני כעס, קען גורם זיין אלע מיני דעפרעשאנס, קען גורם זיין אלע מיני מידת הדין, די פראבלעם איז א אלוועלטליכע פראבלעם, דאס איז נישט די, די תורה האט נישט מחדש געווען דאס אז ס'איז דא א שאלה, מ'גייט אסאך מאל מוסר ספרים זאגן, די עיקר מוסר איז מ'זאל געדענקען מה חובתו של אדם בעולמו, עס שטייט אין מסילת ישרים, אבער דאס איז א גרויסע טעות, דער מוסר ספר האט נישט מחדש געווען די שאלה פון מה חובתו בעולמו, ס'איז נישט די תורה, מצד מוסר אפשר, מצד א שכל וואס איז פאר דעם, אבער די תורה האט נישט געקומען מחדש צו זיין א מענטש אז ער האט א חובתו בעולמו, נישט פאר דעם דארף מען א תורה. דאס איז נישט די חידוש, נישט פאר דעם זאגט מען אשרינו מה טוב חלקינו, ווייל מען דארף וויסן מה חובתו בעולמו, וואס א מין אשרינו איז דאס, איך האב א חוב, ס'איז דאך א מחויב, ס'איז נישט קיין שמחה. מען דארף דאך ליינען די גאנצע תורה אזוי, אז מען לערנט שמחת תורה, איז דא א וועג פון ארויסקומען פון די תורה, מען זאגט אשרינו, אונז האבן שוין לעצטע וואך זיך געדינגען אויף די וואס קוקן נאר אויף די חיוב, מען קען נישט נאר קוקן אויף די חיוב, דאס איז דאך אליינס די מדת הדין, וואס מען זאגט, אזוי ווי איך זאג, מדת הדין איז א אלוועלטליכע זאך, דאס אז א מענטש איז מחויב עפעס צו טון, דאס אז ס'איז דא עפעס א חובתו בעולמו, מען קען עס זאגן אפילו אויף א מער עדינ'דיגע וועג, דאס אז ס'איז דא א שאלה, וואס מה יעשה אדם, מה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, מה יעשה אדם ויחיה, אזוי ווי סאקרטיס זאגט, וואס דאס א מענטש, וואס דארף א מענטש טוהן, דאס איז א שאלה וואס וואס איז מנסר בחללו של עולם, ס'איז ס'שרייט ס'בלאזט א שופר כשופר הרם קולך, ס'מאכט ס'לאזט נישט שלאפן, ס'לאזט נישט עסן, אזוי ווי יום כיפור, ס'לאזט נישט וואוינען אין א נארמאלע הויז אזוי ווי סוכות, ס'מאכט צוריכן אלע ד' רוחות עולם אזוי ווי די סוכות, די פשט, די די שאלה, די טענה, די תביעה, תביעה איז געווען אסאך פאר די תורה, די תביעה פארשטייט יעדער מענטש, די תביעה, ווער ס'פארשטייט נישט האט נישט די תורה, מ'קען אים פראבירן אויפוועקן, מ'קען נוצן די אלע זאכן אויף אים אויפצואוועקן אבער דאס איז נישט די עיקר, עיקר הדבר, ווער ס'פארשטייט נישט דארף מען ווארטן, ער זאל אנקומען צו פארשטיין, זאל אמאל האבן עפעס התעוררות, זאל ער קענען זען די תורה, ער האט אים געגעבן די התעוררות אבער נישט דאס איז די עיקר התורה. עיקר התורה אזוי ווי עס שטייט אין די פסוק, אשר יעשה אותם האדם, אותם האדם וחי בהם. דאס הייסט, מען ווייסט דאך שוין אז מען דארף מיט עפעס לעבן, סתם צו זיין א פיש איז נישט געלעבט. דאס איז כולם מודים, אויף דעם נישט קיין ספק, דאס איז פארשטייט יעדער גוי, פארשטייט פארשטייט מען יעדער אטעאיסט פארשטייט מען מיט אלע גרעסטע אפיקורסות דאס איז א מציאות. יעצט וואס יא? מיט וואס קען מען יא לעבן? וויאזוי קען מען זיך אין אנדערע ווערטער אן עצה געבן מיט די מדת הדין וואס איז די דין פון ראש השנה די וועלט הייבט זיך אן און מענטש טרעפט זיך אויפן וועלט און וואס טוט מען דא וואס פאר א מין וועלט איז דאס און ס'איז נאך נישט ראש השנה איז יעצט האב שוין נישט קיין תירוץ מ'דארף בלאזן שופר היינט און מ'דארף שלאגן כפרות יעצט וואס טוט מען מיט די וועלט? אז ברוך השם איז דא נאך ארבעט זייער שמחתי אויך על זה און און ווען ער האט אבער עפעס א מנוחה אזוי ווי די חזון איש זאגט אם האדם הוא בעל נפש ושעתו שעת השקט אז האבן עפעס עפעס א מינוט פון רואיגקייט וועט דאך צוריק קומען די גרויסע קשיא די די שופר פון ראש השנה די רוט פון ראש השנה וואס שמייסט און זאגט נו וואס טוסטו אויף די וועלט וואס גייט דא פאר און וואס וויאזוי און איך זאג נישט אז און און מ'קען עס אלעמאל היס אויך טייטש פאר א דעך מוזט און און מ'טוט נישט גארנישט און און און וואס גייט מען יא טון די ווייסט דאך נישט וואס צו טון ס'נישט נאר ס'נישט גענוג צו שרייען זאגט ער איך האב דא א שאלה דא, און אונז פארשטייען אז דאס איז די טייטש פון ברוך שנתן לנו את התורה, ווען מען זאגט א ברכה ברוך אתה ה' נותן התורה זאגט מען נישט קיין ברכה אויף דעם וואס מען האט א חב וואס איז מחיוב צו פאלגן די תורה, אויף דעם קומט זיך נישט קיין ברכה, דאס איז א פאקט מען איז מחיוב צו פאלגן וואס איז א וואס זאל זיין די אמת וואס זאל זיין א דרך וואס ברענגט א מענטש ריכטיג דארף ער דאך פאלגן אויף דעם דארף מען נישט קיין ברכה איז דאך א צורך. ברכה מאכט מען די שבח, די אשרינו מה טוב חלקנו זאגט זיך אויף דעם וואס די תורה האט אויסגעטראטן א וועג, די תורה איז געקומען צו ווייזן א מענטש א וועג ווי אזוי מען אנטלויפט פון די שטן. אין אנדערע ווערטער, מען קען זאגן ווען נישט די תורה וואלט געווען נאר ראש השנה א גאנץ יאר, דאס וואס איז נישט א גאנץ יאר ראש השנה, וואס איז דא אפילו אין ראש השנה אליינס, ס'דא תקיעת שופר וואס נעמט אונז ארויס פון דעם, ס'דא יום כיפור וואס איז סולח עוונות, ס'דא סוכות וואס ווייזט אונז די וועג פון סוכות, די שמחה, דאס איז די זכות התורה, דאס איז די חידוש. די חידוש פון די תורה אז עס געבט אונז דאס. און א געוואלדיגע דוגמא, א געוואלדיגע עקזעמפל פאר דעם איז דאך ממש די מעשה פון די מבול אין פרשת נח. וואס איז פרשת נח? אונז רופן דאך דאך ממש א בן נח, א בן נח איז א מענטש וואס האט נישט קיין תורה. האט טאקע שבע מצוות בני נח, שבע מצוות בני נח דאס זענען דברים פשוטים, דאס פארשטייט יעדער איינער, א מענטש דארף דארף האבן עפעס א עפעס א מהלך אין זיין לעבן, ער קען נישט זיין א סתם א גנב, א נואף, א רוצח, א מברך השם, די אלע זאכן דאס איז דאס איז נישט געלעבט, דאס איז א סתם א חורבן בפני עצמו, דאס איז נישט די חידוש פון די תורה. און די פאקט איז אז די פאקט איז אז די וועלט דאס איז גורם צו א מבול מען קען אריינטראכטן באלד וועט מען אריינגיין טיפער פארוואס דאס ברענגט א חורבן אבער מ'האט שוין געלערנט אפאר מאל די עומק מידת הדין דאס דאס איז נישט מ'איז נישט קיין אין העולם מתקיים די וועלט קען זיך נישט האלטן מיט דעם נאר מיט די שאלה מ'קען זאגן דעם מ'קען עס וואלט ריכטיגער מען דארף עס האבן דאס נישט פארגעסן יא, אויב מען פארגעסט די פאר מתן תורה מען פארגעסט ס'איז זייער א וויכטיגע פוינט אלעמאל אויב מען פארגעסט די שאלה וואס די תורה ענטפערט אויף אויב מען פארגעסט אז מען דארף א תורה אנדערע ווערטער מען ווערט אזוי פרום מען ווערט אזוי אזוי רעלידזשעס אז א גאנצע טאג איז מען עוסק אין די וואס מען דארף טון מה חובתי ואעשנה און מען פארגעסט אז די אלע חובות זענען געקומען צו פארענטפערן א פראבלעם, פארגעסט אז ס'איז דא א שטן, די התעוררות הדין פון ראש השנה איז געווען אסאך פאר די תורה, עס דארף מען דאס איז די גאנצע מעסעדזש פון ראש השנה, נישט קיין זמן התורה, די אלע זאכן זענען געווען פאר די תורה, די תורה איז געקומען דאס צו סאלוון, צו געבן א וועג ארויס פון דעם, בעסער נאך בעסער פון די תיבת נח, אבער מען פארגעסט אז ס'דא א מבול, און פארוואס פארגעסט מען? עס קען זיין מרוב טובה, מען איז אזוי ווייט פון די מבול אז מען מיינט אז מען ווייסט שוין אלעס וואס צו טון, נאר מען טוט עס נישט, און מען דארף זיך מחזק זיין צו טון, און אזוי ווייטער, דעמאלטס ווערט די גאנצע תורה אנשטאט צו א נחמה, אנשטאט צו א וינחם השם לא אוסיף עוד לקלל ווערט עס א גאנצע זאך פון א מידת הדין ווערט די תורה אליינס מיט די תורה איז נישט קיין מידת הדין די תורה איז מידת הרחמים די תורה איז די תשובה וואס מען געבט אויף די שאלה און טאקע דאס זעהן אונז ווען עס איז געווען א מבול און עס איז געווען מענטשן עס איז געווען נישט א מבול עס איז געווען דור המבול עס איז געווען מענטשן מענטשן וואס האבן פארשטאנען אז מען דארף עפעס טוהן און עס גייט נישט און אפשר טאקע פון דעם וואס האבן יא פארשטאנען איז געווארן א מבול ס'איז דא דרושים אין די זוהר און אנדערע פלעצער וואס די דור המבול דור אנוש איז נישט קיין טיפשים נישט קיין סתם עם הארצים ס'שטייט דאך בפירוש אין די פסוק היינו הגיבורים אשר מהעולם אנשי השם דאס זענען גרויסע מענטשן אנשי השם זענען מענטשן וואס האבן זיך שטארק מתעמק געווען אין די דין פון ראש השנה זיך שטארק מתעמק געווען אין די די יומען קאנדישן, און וואס זיי האבן דאך געווען די יומענס, די ציר פון די יומענס, פון די ערשטע יומענס, פון די ערשטע דורות, די ערשטע מצב, די ערשטע קנאק וואס איז געווען אויף די וועלט, און מ'האט זיך נישט קיין עצה געגעבן, ס'איז געווען קין מיט הבל, מיט שת מיט דעם, מיט יענעם, מיט אנוש מיט חנוך, יעדער איינער האט זיך געזוכט וועגן, מ'האט זיך נישט קיין עצה געגעבן, דאס איז די מציאות, און וואס איז געשען צום סוף פון די גאנצע זאך, קץ כל בשר בא לפני אלץ קומט צום א סוף, צו א ראדיקאלע סוף, צו א ענדגילטיגע סוף, ס'איז געענדיגט. און דאס איז די מציאות פון די וועלט אן די תורה, אין אנדערע ווערטער דאס איז די מציאות ווען ס'וואלט נישט געווען קיין עצה פון שופר, סוכה, לולב, וואלט געווען נאר די דין פון ראש השנה און ס'וואלט געווען א חורבן עולם. יעצט זאגן מיר אז אשרינו מה טוב חלקינו, ברוך השם, וואס דאס הייסט די תורה איז א עצה, די לשון פון די זוהר אלעמאל, תורה איז עצות, תורה האט אונז געגעבן די אלע עצות וואס מ'טוט, וואס טוט מען מיט דעם, און די עצות זענען נישט סתם עצות פון אנטלויפן פון דעם, נישט קיין סתם עצות פון. לאמיר זיך נישט וויסנדיג מאכן פון דעם וואס א מענטש אויף דער וועלט ווייסט גארנישט, לאמיר זיך נישט וויסנדיג מאכן פון דעם וואס א מענטש, איינער ווייסט וואס איז מה טוב לאדם אזוי ווי קהלת פרעגט, איינער ווייסט וואס איז גוט פאר א מענטש, יעדער איינער זאגט יא וואס הייסט איך בין א איד איך גלייב אז גוט איז צו לייגן תפילין, נו און דו ווייסט וואס מיינט דאס וויאזוי איז דאס גוט מיט וואס וויאזוי ברענגט דאס צו לחיי העולם הבא, ס'נישט קיין פשוט'ע זאך, פרעגט זיך אין די גמרא ער פרעגט מה אני לחיי העולם הבא, און וואס הייסט ער לייגט תפילין יעדן טאג, יא ס'איז דא א וועג וויאזוי תפילין זאל ברענגען לחיי העולם הבא. און מ'דארף דאס זען, דאס דארף געשען, דאס איז נישט קיין, נישט גענוג צו זאגן, נישט קיין דאמירן בעלמא, נישט קיין, און אז די תורה איז געקומען צו זיין בעסער פון די תיבת נח. און צו געבן עצות, האב איך געזאגט צו געבן עצות איז נישט סתם עצות פון מאך טו, טו א גאנצן טאג, מצוות וועסט נישט געדענקען די אלע שאלות, זיי א פרומער איד, א פרומער איד, האב איך אמאל געזאגט א מענטש, א פרומער איד מוטשעט זיך נישט, זוכט זיך נישט קיינמאל נישט, ער ווייסט, איך האב שוין געטראפן, ער ווייסט שוין וואס ער דארף טון, סך הכל טוט ער עס נישט, ס'איז נישט קיין וועג פון טראכטן, אז ער טוט עס נישט איז דאך א סימן אז ער האט נישט געטראפן, די אלע מען זאגט מען זוכט מען זוכט מען זוכט. דאס איז אמת פאר א פרומע איד אויך, ס'קען זיין ער האט געטראפן עפעס, ס'קען זיין ער האט שוין עפעס א וועג, ער ווייסט שוין א געוויסע, נישט אינגאנצן בחושך, ער ווייסט עפעס וואו ער דארף גיין, אבער מ'איז דאך געקומען צו צו פארענטפערן די זוך, און צו קומען צו אמת'דיג ענטפערן די שאלה. מיט אנדערע ווערטער, אויב דיין תירוץ, אויב דיין תירוץ אויף די שאלה פון מה יעשה אדם בעולם הזה, פון מה חובת אדם בעולמו איז אזא תירוץ וואס אויף דעם מ'דארף, וואס מ'דארף אמונה צו צו פארשטיין די תירוץ, זאגסט, כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט וואס א מענטש דארף טון, ס'שטייט אין די תורה אז א מענטש דארף טון אזוי. דאס איז שוין פאר די שאלה בכלל. און וואס וועסטו זאגן? ס'וועט קומען א א בן נח און עס וועט זיך זאגן נח, און ס'וועט קומען די אלע גוים צו נח און זאגן די דור המבול און זאגן, נו, און וואס דארפן אונז טון? שטייט אין די תורה זאלסט לייגן תפילין, דאס איז נישט קיין תירוץ. ס'איז נישט פון דעם וואס דו קענסט נישט מסביר זיין די תירוץ, און איך מיין נישט דווקא אז מען זאל קענען יעדע זאך מסביר זיין, ס'דא אסאך פרטים און מניעות פארוואס מען זאל נישט קענען אלעס מסביר זיין, נישט אלעס איז דא אבער. עט ליסט אין פרינציפעל, בעצם דארף דאך קענען זיין א אזא תירוץ פשוט, אזא תירוץ לפחות ווען מען זעהט עס, לפחות ווען ווען די מענטש זאל נישט האבן די אלע מניעות, די אלע פראבלעמען פון לענגוויזש, די אלע פראבלעמען וואס די הקדמות וואס מען דארף האבן, אדער זאל נישט האבן קיין תאוות, וואטעווער ס'איז די תירוץ וואס מען דארף נאר האבן, זאלסטו וויסן די תירוץ, און די תירוץ קען נישט זיין ווייל ווייל די אייבערשטער האט אזוי געזאגט, אדער די אייבערשטער האט אזוי געזאגט, ווייל דו גלייבסט אז די אייבערשטער האט געזאגט האסט שוין ענטפער די שאלה. די זעלבע זאך קען איך זאגן אז ס'דא א פראבלעם פון מדת הדין, איז דאך די עומק פון דרשת הזוהר דא, אז ס'דא אזאך וואס הייסט מדת הדין, און מדת הדין איז א אמת'דיגע מידה, איז דאך א געטליכע מידה, נישט קיין נישט קיין וואס איך זאג אז מדת הדין איז מקושר מיט די קשיא מיט די תמיהה מיט די וואס ווען ווי וואס גייט פאר אויף די וועלט, אבער ס'דאך א אמת'דיגע מידה, ס'דאך א מידה אלוקית, ס'דאך א ספירת הגבורה, ס'דא א. פחד יצחק, ס'איז דא אזא סארט מידות, די ערשטע מידה מתחילה עולם נברא במידת הדין, בראשית ברא אלהים, דאס איז נישט קיין קליינע מידה, דאס איז עפעס א, יא מ'וועט ממתיק זיין די דינים, מ'וועט עסן פערפל וואס איז פארפאלן און צימעס און לא לאקשן איז לא קשיין, דאס איז ממתיק זיין די דין, לאמיר דאך פארענטפערן די שאלה פון די דין, מ'דארף דאך קענען און זאגן בלאזן שופר און ס'א סגולה, ס'איז שוין זייער גוט, אבער וואס וואס איז די נמשל פון די שופר, וואס איז די וואס מיט וואס טוט די שופר וואס ער זאגט אז פארענטפערט די דין, וואס איז די נמשל פון די סוכה וואס זאגט אז ס'איז מגן פון די דין, וואס איז די נמשל פון די תיבת נח, רבונו של עולם תיבת נח, וואס איז די נמשל פון די תיבת נח וואס זאגט אז מיט דעם קען מען נישט ניצל ווערן פון די מים הזדונים, זאגט די תיבת נח די נמשל איז אז מ'מאכט זיך נישט וויסנדיג פון די שאלה, דאס איז עפעס א נמשל, דאס איז עפעס א תירוץ, אפשר איז דאס א הוה אמינא, אפשר איז דאס די פראבלעם פון נח, אפשר ביי נח איז דאס געווען א עצה, אפשר צייטווייליג, אז מ'האט נישט קיין עפעס אנדערש, זיי האבן זיך לפחות באהאלטן אין א תיבה. אבער מען דארף דאך האבן אן אמת'דיגע תירוץ, מען דארף דאך זיין בעסער פון די תיבה, מען דארף דאך נישט קענען לאזן די פראבלעם די טעות פון נח. לאמיר אונז דא זאגן די שפראך פון די סבא אין די זוהר. די שפראך פון די סבא איז געווען, אונז האבן, ווער ס'געדענקט די המשך הדברים, עס איז עומד געווען א גרויסע חקירה, וואס איז באמת א זייער טיפע חקירה און ס'איז לכאורה דא א סתירה אין וואס ער זאגט למשל רעדן די לעצטע פאר שיעורים ארום די סתירה ווער ס'כאפט ווער ס'האלט קאפ די סתירה איז וואס איז די שורש פון די דין ס'איז דא לכאורה האט מען שוין גערעדט ס'איז דא לכאורה דריי שרשים דריי וועגן וואס מ'קען פארשטיין די מדת הדין. ס'איז דא די ספירת הבינה, וואס די בינה איז שורש הדינים, מ'האט שוין מסביר געווען פארוואס. ס'איז דא די ספירת הגבורה, דאס הייסט בינה איז שורש דין לויט ווי זיי האבן מסביר געווען, יא מיינט עס בקיצור גדול, אז דאס וואס מ'דארף אריינטראכטן, דאס וואס מ'קען נישט אננעמען סתם, מ'דארף דאך וויסן די תשובה פאר די שאלות, דאס איז שורש, דאס איז נישט אליינס דין, דאס איז נישט קיין, נישט קיין מדת הדין, ס'איז נישט ברוגז, ס'איז נישט. כעס, ס'איז נישט קיין תביעה גארנישט, ס'איז נאר תובע אז מ'דארף תובע זיין, אז פון דעם קען מען ארויסקומען דינים. אויף דעם זאגט אמת'דיג די סבא פריער, זאל מען זיך נישט שוין געדאנק האלטן שטאנען אויף יענע שטיקל אסאך, ער זאגט, ס'קען נישט זיין, הגם ער האט מפרש געווען אין די פריערט, ער זאגט די גאנצע סיבה פארוואס איז דא א דין נתעורר בחודש השביעי איז ווייל שביעי ווייזט אויף עולם העליון וואס איז בינה, דאס איז די גאנצע סיבה, שפעטער זאגט ער, מען דארף דאך פארשטיין דאס איז נישט קיין סתירה וואס ער זאגט, לפועל ממש די עפוה אויף דאס וואס אונז פילן דין, דאס וואס ס'טוט זיך דין אויף דער וועלט, קען נישט זיין פון דעם, פארוואס זאגט ער, אויב פון דעם קומט אריין, אויב דאס איז דער דין פון ראש השנה, קען דען זיין אזא זאך, פון דעם הייסט עס עולם הבא, פון דעם הייסט עס עולם העליון, פון דעם הייסט עס עולם התענוג, פון דעם הייסט עס עולם החירות ווייל ס'איז דער שורש הדין, ניין עס קען נישט זיין, אוודאי אין די שורש הדין, אין די עולם התענוג קומט ארויס דין, דאס איז ער מודה, דאס איז נישט קיין סתירה. אבער מען קען נישט זאגן, מען קען נישט זאגן אז די דין איז וועגן דעם. די ישיבה, די מדבר, די התבוננות, דאס איז א געוואלדיגע וועלט, דאס איז עולם החירות, נישט קיין אליינס עולם הדינים. עס קען פון דעם ארויסקומען דינים. יעצט דארף מען פארשטיין וואס איז דען די דין ווען מען פילט די דין, וואס ווי איז עס טאקע און וואס דארף מען טון. זאגט ער, איי וועסטו זאגן אז דאס, יעדער איינער ווייסט, ס'דא ספירת הגבורה, מדת הגבורה, פחד יצחק. עמיר זאגן אז פון דעם קומט דער דין, זאגט ער דאס קען נישט זיין, פארוואס קען עס נישט זיין? פאר די פארקערטע סיבה, זייער אינטערעסאנט, פאר די פארקערטע סיבה, אז דעם דין העליון, די בינה, וואס דאס איז נישט טאקע דער שורש הדין, ס'קען נישט זיין אז דארט איז טאקע דער דין, פארוואס? ווייל ס'איז נישט אמת'דיג דין, ס'איז א עולם הרחמים, ס'איז עולם החירות, א פרייע וועלט, ס'איז נישט קיין וועלט פון דין. וועסטו זאגן אז די ספירת הגבורה דאס איז דער דין פון ראש השנה? ס'קען נישט זיין, אויב דאס וואלט געווען דער דין פון ראש השנה, וואלט מען קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען פון דעם. זאגט עס אז דאס איז אזא דין וואס די וועלט קען נישט סובל זיין אזא דין, ס'דאך פשוט און די מפרשים זאגן אזוי דער רמ"ק, ס'דאך ווען ווען ס'קומט ארויס לאמיר זאגן אזוי ווען ס'קומט ארויס פון די וואס פארשטייט אז דארף זיין א תביעה ס'קומט ארויס דער עומק התביעה, דאס איז א עכטע בעל מוסר וואס פארשטייט דאס אמת'דיג, דאס איז אזוי ווי ס'שטייט אל תבא במשפט עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי ס'נישטא אזא זאך הן במלאכיו לא יאמין. נישט דא הן בקדושיו לא יאמין איז נישט דא קיין אזא זאך, ס'איז נישט דא קיינער וואס קען יוצא זיין די חובה, אויב ס'קומט ארויס מען זאגט יא די וועלט איז דא א וועלט און ס'קומט ארויס עפעס א חובת אדם בעולמו, דארף מען זאגן דארף זיין קלאר ווער עס פארשטייט די עומק פון די תביעה, דארף זיין קלאר, דאס איז פשוט דאס איז די. ווייטער דאס איז נישט קיין תורה, דאס איז דאס איז דברים פשוטים לפי השכל, אז קיין איין נברא האט נאכנישט יוצא געווען די דין. מ'קען טאקע זאגן וואס ווילסטו פון אים אז ער קען נישט קען ער נישט, נו אין הכי נמי, אבער דא רעדט מען דאך פון דעם געדאנק פון די די דין בפני עצמו, כלפי האמת, כלפי האמת קיין איין נברא זייט דורות מדורות עולם נאכנישט געווען קיין מענטש וואס האט יוצא געווען. ידי חובות, אויב מען זוכט יוצא צו זיין ידי חובה, אין אנדערע ווערטער דאס איז דאך דרך העבודה, ווען מען זוכט יוצא ידי חובה, יא יוצא ידי חובה קען מען יוצא זיין ידי חובת ההלכה, מען קען יוצא זיין ידי חובת אלע שיטות, אבער יוצא ידי חובת בוראו, יוצא ידי חובת די עצם תביעה וואס עס ליגט אויף א מענטש, מצד וואס ער איז א מענטש, וואס געבוירן דארפסטו דאך עפעס עפעס טון. נישט דא, נאך נישט געווען קיין מענטש האט יוצא געווען די חובה, דאס איז א פאקט, דאס איז דאס פארשטייט יעדער איינער, און אלע אלע רעליגיעס און אלע פילאזאפיעס, אלע פרובירן זיך צו האנדלען, מיט זיך מוטשען מיט די פראבלעם, יעדער איינער לפי דרכו, דער זאגט אז אותו האיש וועט דיך ראטעווען, און דער זאגט אז כ'ווייס מ'דארף זיך מתייאש זיין, און יעדער איינער זאגט א צווייטע זאך, אבער הכל מודים בזה הכל מודים אז בעצם יוצא צו זיין דין פון בורא, איז נישט דא אזא זאך. אין אנדערע ווערטער זאגט ער אזוי, אויב כביכול ס'וועט אונז עולה זיין די מידה, אויב ס'וועט שטיין די מידה אויף די וועלט ס'וועט זאגן, נו וואס איז דיין תכלית, אם יעמוד במשפט יתנני, וועט זיין אויס וועלט. דאס איז די דאס איז די מעשה פון די מבול בעצם. קץ כל בשר בא לפני, און ס'איז נישט געווען קיינער וואס זאל קענען זיך מתנגד זיין צו די טענה, דאס איז דאך די עיקר נקודה וואס אונז לערנען דא פון די מבול. מ'דארף קענען טרעפן די תירוץ אויף די טענה, מ'דארף קענען וועג וויסן די וועג ארויס. אבער ווילאנג ס'איז נישטא קיינער וואס קען זיך מתנצל זיין מתיישב זיין מיט די טענה,

זאגט דער זאגט דער זוהר דארט נאר וואס וועט מען מוזן זאגן אז אין אנדערע ווערטער אויף די וועלט די דין וואס איז דא אין די וועלט איז אוודאי נישט די מדת הבינה און אוודאי אויך נישט די מדת הגבורה נאר ס'איז די מדת המלכות די מדת המלכות הייסט השם אלהים אלהי כל הארץ יקרא דאס איז וואס שופט די וועלט אוודאי לגבי די וועלט איז אויך שווער לגבי די וועלט אין זיך עולם התחתון ממש איז עס שווער בעצם אבער דאס איז לפחות א מידה וואס מען קען דן זיין די וועלט אזוי ווי אונז האלטן דא און די מידה האט ער געזאגט ס'איז נישט אויף אייביג ס'איז לא לנצח אדער לא לעולם יקצוף לא לעולם יקצוף הייסט ס'איז ס'האט אלעמאל ער זאגט אזוי ווי א בחינת נקבה ס'קען נישט אנהאלטן די פייער. אז ס'קען נישט אנהאלטן די תוקף הגבורות, ס'איז בתחילה איז טאקע תקיף, ס'איז מ ב, ס'הייבט זיך אן מיט א מ ב, ס'הייבט זיך אן מיט א מידת הדין, אבער גלייך נאכדעם ווערט עס רך. גלייך נאכדעם, נאך א, קען זיין מ'דארף טון עבודות פאר דעם, אבער ס'ווערט, ס'ווערט רך. ס'ווערט ווייך, ס'איז נישט קיין, ס'איז אזוי ווי איינער רעגט זיך, כ'וויל זאגן א משל פשוט, יא, ס'הייסט, צו פארשטיין דעם מושג וואס ער איז מסביר, יא. עס איז דא איינער וואס ער איז א, בכלל אזוי איז די פאקט, יעדע איינער ווי גרעסער א בר דעת א מענטש איז קען אמאל זיין מער קשה לרצות, נוח אפשר קשה לכעוס אבער אויך קשה לרצות יא, פארוואס? ווייל אזוי ווי א תלמיד חכם וואס איז נוקם ונוטר כנחש, פארוואס ער איז, פארשטייט אז מען טראכט די מושג, דאס איז נאר א משל אויף די מושג, ווען די טענה וואס איז דא אויף א מענטש, די עוולה האסט געטון א עוולה האסט מיר בא'גנב'עט, מצד די מופשט'דיגע, מושג המופשט ביז גר' חייב, ווילאנג ס'איז עומד לדין, ווילאנג האסט נישט געצאלט, ווילאנג ס'איז דא טאקע די טענה, איז אייביג, איז עס לנצח נצחים, עס בלייבט איז די זעלבע תוקף התביעה בלייבט אויף אים פאר אייביג, ס'טוישט זיך נישט בכלל. אויב מען גייט אראפ פון דעם, מ'טראכט נישט אזוי שטארק פון דעם מושג, אדער וועט מען זאגן א מענטש וואס איז נישט אזוי שטארק מעמיק, און נישט נישט יעדע מאל גייט ער אריין דעם מושג, דו ביסט מיר שולדיג געלט, ער רעדט בפועל ממש, אויב מער עולם הזה, מער למעשה, טאג טעגליך, יום יומי. בחינת עולם הנוקבא בחינת עולם המלכות איז איך בין בייז יא ווייל ס' יענער האט מיך בא'גנב'עט בין איך בייז מארגן בין איך ווייניגער בייז פארוואס בין איך ווייניגער בייז דאס איז די טבע פון די מציאות די טבע פון די פילינג פון די הרגש הכעס ס'בלייבט נישט אייביג די זעלבע ס'איז יא ס'האט זיך נתעורר געווארן בתוך די ריכטיגע טענה אוודאי אז מיר פרעגן שכל'דיג פרעגן אפילו נישט שכל'דיג אפילו אין הלכה למעשה שולדיג מ'וועט קענען מ'גייט אין בית דין מ'וועט גיין אין הוצאה לפועל מ'וועט גיין אין די קאורט מ'וועט ארויסנעמען די געלט יא אוודאי אבער בין איך ברוגז? ניין איך בין נישט נישט ברוגז איך האב מיך בארואיגט דאס הייסט דאס הייסט דינין דנוקבא תקיפין ברישא וחלושין מתחלש והולך ס'איז לבשר רך דאס איז דאך די פאקט פון די דין וואס איז נישט די עצם דין איז אויך נישט די עצם שורש וואס איז תובע די דין ס'איז פשוט די מציאות די הופעה בפועל ממש פון די מדת הכעס מדת הכעס די פילינג פון כעס איז די טבע דערפון איז אווי איך האב געזאגט פריער ס'איז תחת הזמן. ער איז א, עקזיסטירט אין צייט, עקזיסטירט אין זייער א קליינע הופעה פון צייט, און ס'איז ווי לאנג ס'גייט אדורך נאר דאס, אפילו דאס, ס'איז דא אזא זאך מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן, יא, אפילו אפילו אן, אמאל קען זיין א מענטש טראכט זיך אריין, מ'קען אים דן זיין לכף זכות, מ'קען אים פארשטיין אפילו אן זיך אריינטראכטן, אפילו אן קיין שום זאך, ס'גייט פשוט אדורך צייט, איך קען צוויי מענטשן אין בית מדרש, ס'געהאט א מורא'דיגע מחלוקה, איינער האט ממש בא'גזל'ט זיין גאנצע זאך. יא, די ערשטע פאר וואכן נאכדעם האט ער נישט גערעדט מיט אים, און שפעטער ער זאגט שוין גוט מארגן, ער שמועסט שוין צוזאמען, האט ער אויך מוותר געווען אויף זיין תביעה? ניין, נישט מוותר געווען, די דין די דין הזכר, די עצם דין, די דין הגבורה, עקזיסט נאך, ער נאך נעמט ער רופט אים נאך אין בית דין, ער וועט זיך אן עצה געבן מיט אים, אבער שוין שוין נישט ברוגז, וואס הייסט ער נישט ברוגז? אזוי איז עס, דאס איז די פאקט, ס'נישט קיין, מ'דארף שוין אפילו כמעט טון פאר דעם גארנישט. ס'גייט אוועק, ס'איז די די די טבע פון די דין התחתון, די טבע פון די דין הנוקבא, איז אז ס'איז נישט קיין זאך וואס איז לנצח נצחים, ס'איז א זאך וואס לרגע באפו און שפעטער חיים ברצונו, ס'ווערט ס'ווערט צוריק, ס'גייט ווייטער. און דאס איז כביכול די סדר הנהגה העליונה אויכעט, אז ס'איז דא א עונש, ס'קומט א א מדת הדין פאר א מענטש, ס'גייט אוועק מארגן, און דאס מיינט באמת, עס איז באמת אזוי, יא, די תניא רעדט וועגן דעם, איך דארף עס דערמאנען ווייל די תניא רעדט וועגן דעם, די תניא זאגט אז די מענטש דארף זיך מתבונן אויף זיינע עבירות, דארף ער טראכטן אז די אייבערשטער איז דאך למעלה מן הזמן, און ביי אים איז דאך נישטא, ער ווערט נישט אלט, ער ווערט נישט פארלוירן, ער ווערט נישט אזוי שוואך, זיין כעס בלייבט די זעלבע, ער טראכט איך האב געטון א עבירה, מענטש, די טבע פון א מענטש איז, ער האט געטון א עבירה היינט, פילט ער זיך שלעכט, טון א עבירה א יאר צוריק, אה, יא, ער וועט זיך דערמאנען שוין ער וועט זאגן וידוי, פילט זיך נישט שלעכט, זאגט ער, דאס איז אמת ווייל דו ביסט אונטער דער צייט, אבער ווייל דער אייבערשטער איז דאך נישט אונטער צייט, דארפסט דאך טראכטן, איז ער דאך אזוי ברוגז אויף דיר אזוי ווי ער איז היינט? אזוי זאגט ער א התבוננות, דאס איז א התבוננות מצד המחשבה, מצד ה, און די התבוננות איז טאקע אזוי, און אויב עס איז טאקע דא עפעס וואס מ'איז צו פאררעכטן איז עס טאקע אזוי, אבער אויב מ'טראכט די ברוגזקייט איז עס אמת'דיג נישט ריכטיג, און די מדת המלכות האט נישט אזא מנהג, דאס הייסט, דאס הייסט מזל שעה גורם, דאס הייסט מען לערנט דאך ראש השנה די גמרא און די מדרשים זאגן ראש השנה אז מען דאנט די מענטש באשר הוא שם, איך האב געזען מפרשים וואס זאגן באשר הוא שם מיינט נישט נאר אזוי ווי מען לערנט דארט ביי ישמעאל אז מען איז נישט דן על שם העתיד, מארגן גייט ער זינדיגן דאס איז ער נישט שולדיג דאס איז פשוט, אפילו נישט על שם העבר, פארוואס? ווייל די מידת המלכות איז כביכול אין בחינת נוק, ס'איז וואס איז יעצט? דו זעסט? דו שמייכלסט יעצט צו מיך? איך שמייכל דיך צוריק, איי אין עומק און אמת'דיג בין איך נאך בייז? דאס איז אן עקסטערע חשבון. און אין די חשבון אפשר מי יעמוד באלד וועט מען זעהן וואס מען קען טאקע יא טוהן מיט דעם, אבער אין די חשבון פון די מציאות איז אשר הוא שם, דאס הייסט מזל שעה גורם, דאס הייסט די מדת המלכות וואס חיי שעה איז נישט אפגעפרעגט, איך מיין אין אנדערע ווערטער באמת לפחות פאר די עומק בהתגלות אין די ספירת המלכות פארגעסט, פארגעסט אן אפילו אן תשובה טוהן. נעכטן האסטו געזינדיגט, היינט שטייט אויף חדשים לבקרים רבה אמונתך, זאגט אר"י הקדוש אז מען איז מחדש די נשמה, ס'איז א נייע זאך, מען קען, ס'דא אזא זאך, דאס איז די סיבה פארוואס, איך דארף מקצר זיין די נקודה, דאס איז די סיבה פארוואס שטייט אין רבינו יונה שוין, אז א בעל תשובה, מען קען נישט גלייך מתקן זיין די אלע חטאים, מען דארף אנהייבן כאילו כאילו לא הוה, אזוי שטייט אין די מדרש, ראשון לחשבון עוונות, מה מה שהוה הוה, מכאן ואילך חושבנא, וואס איז די פשט? דאס איז די טבע פון די מדת המלכות, די טבע איז זיי קענען מיר נעמען א פרישען טאג, דאס איז א פרישען טאג, א פרישע יאר, א פרישע וואך, נישט קיין חילוק וואס, עס איז טאקע פארגעסן, איי עס האט זיך גארנישט געטוישט אין די אמת, יא, דאס איז די מידה, די טבע פון די דינים, די נקבה וואס איז חלשים בסופה. איז בקיצור פארשטייען אונז אז אין הכי נמי פון די גרויסע דין, די אמת'דיגע דין איז מי יעמוד לפניך, די קליינע דין איז נישט א איז נישט געפערליך איז וואלט מען געקענט פארשטיין אז כאילו פשוט איז וואס ער זאגט לכאורה איז אז מען לאמיר זיך נישט צוטון מאכן פון די גרויסע דין מען זאגט כאילו עס קומט צו אז מען גייט צו א מענטש זאגט ער גייט צו א פסיכילאג ויכול די מען גייט אונז גייען צו היינט גאטס פסיכילאג ער זאגט דו האסט טענות אויף די גאנצע וועלט אז די גאנצע וועלט איז נישט בסדר פארוואס האט מען באשאפן די וועלט על מה שוא בראת כל בני אדם איז קאצקער שאלות קאצקער רבי מוטשעט זיך מיט די שאלות אונז גייען זיך שמוצן מיט דעם ותשליכם את ארצו. אז עפעס ברוגז, מען האט יעצט געטון עפעס שלעכט, ביסט בייז, אקעי, מיט דעם קען מען זיך אן עצה געבן, ברענגען א קרבן, מיט תשובה טון, מיט בלאזן שופר, מיט דעם קען מען זיך אן עצה געבן, דאס איז א דין וואס איז תחילתו קשה, אבער ס'איז סופו רך, ס'איז נישט געפערליך, ס'ווערט ס'ווערט בעסער, ס'איז ס'בלייבט נישט אויף אייביג, ס'איז ווי מ'זאגט גם זה יעבור, נישט געפערליך, ס'איז נאר, דאס איז איין וועג וואס מען קען פארשטיין די. די ענין. אוודאי איז דאך נישט קיין אמת'דיגע וועג, ס'איז נישט אינגאנצן אמת. און די קאצקער רבי וועט דאך זיכער נישט מסכים זיין, און אונז זענען אביסל חסידים פון די קאצקער רבי, לפחות פון די טענות פון אמת, מ'קען דאך נישט, ווי מ'האט פריער געזאגט, מ'קען דאך נישט זאגן אז די וועג איז צו אנטלויפן. ס'דא נאך א וועג וואס איז אביסל משמע דא אין די זוהר און אין די זוהר אין נח. איך דארף עס נאר זאגן אז מ'זאל נאכדעם פארשטיין די סוד פון די אלע צוויי וועגן, נאך א וועג וואס מ'קען טראכטן איז, די זוהר כמעט זאגט אזא סארט זאך נישט דא, אין פרשת נח זאגט ער כמעט בפירוש אזא סארט זאך, ער זאגט, נו, זאגן דאך אז ס'איז דא א דין עליון, די דין העליון, די דין הגבורה איז נתעורר געווארן בזמן המבול, ס'הייסט קץ כל בשר בא לפני, קץ כל בשר ווייזט אויף די מדת הדין, אויף געענדיגט. און איי וואס איז מיט די נח? וואס איז טאקע די עצה פון די תיבה? זאגט די נח, אזוי, די עצה פון די תיבה איז אז עס עקזיסטירט נישט. תיבה איז כאילו מען האט זיך באהאלטן, דו ביסט נישט פארט פון די וועלט, ס'דא א דין אויף די גאנצע וועלט, אבער דו ביסט נישט פארט פון די וועלט, דו ביסט באהאלטן. אויף דאס באהאלטן און ער איז מאריך דארט אין די די דימוי וואס עס האט, אונז האבן גערעדט פון דעם אין די סוגיא פון די מגיפה. זייער א די זעלבע נקודה דאס איז איינע פון די ערשטע פלעצער וואס די זוהר רעדט פון די נקודה אז ס'דא א מדת הדין אסאך מאל די עצה איז נישט זיך צו שלאגן מיט די מדת הדין די עצה איז זיך צו באהאלטן מען גייט מען גייט אריין אין עלמא דאתכסיא מען באהאלט זיך מען באהאלט זיך כאילו די די כלל איז און ס'איז א אינטערעסאנטע כלל ווייל דאס איז לכאורה סותר שטימט נאר אויף די דין התחתון שטימט לכאורה נישט אויף דין העליון נאר אדרבה פון דעם וויל מיין איך מען דארף אנקומען מיט דעם צו א טיפערע הבנה פון דעם איך האב צוויי טיפערע הבנות וואס איך וויל דא זאגן וויפיל איך האב צייט אז ס'הייסט ס'איז דא אזא זאך יא, כיון שניתן רשות למשחית שטייט אין די פסוק, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו דאס איז דאס די פסוק זה איז מקור פאר די גאנצע סארט מהלך, ווען מ'זאגט תיבת נח איז געווען די ערשטע מאל במציאות מ'האט געטון אזא זאך, אבער מ'זעט עס קלאר ביי די מעשה פון די פרשת בא דארט פון די מכת בכורות אז ס'איז דא א משחית און די משחית איז די אמת'דיגע משחית הייסט די מדת הדין ער פארשטייט נישט קיין חילוק אין צדיקים אז צדיקים זענען אויך נישט גוט לא יצדק לפניך און וואס די עצה מען באהאלט זיך מען טוט זיך מען האלט טוט זיך נישט מיט די משחית מען איז כאילו זאגסט אז די תיבה מבול איז געווען א דין אויף די גאנצע וועלט איז וואס די תירוץ ווי איז נח? נח איז נישט פארט פון די וועלט ער איז נישט אין די וועלט ער איז אין א תיבה טאר די תיבה מאכן א נייע וועלט פון דעם קען מען זיך עפעס א עצה געבן בדיעבד זיי מאכן אויס. און דאס איז אוודאי אויך נישט גוט, פאר צוויי סיבות, און אזוי געזאגט פאר צוויי טיפע סיבות, איינס ווייל ס'איז ווייטער סתם אנטלאפן, בסדר איך בין נישט פארט פון דער וועלט אבער ס'איז א פאטענט, ס'איז א טריק, אקעי ס'איז אמת, אוודאי נאכאמאל, די תכסיס פון דעם איז ריכטיג, און אוודאי אסאך מאל אויב ס'איז דא ס'דא א מגיפה וואס זאל מען טון, וועסט נישט עומד זיין בדין המגיפה, מ'קען זאגן בגשמיות יא דיין גוף וועט נישט עומד זיין אין די וויירוס, דאס וועט טון מאך זיכער באקומסט נישט די וויירוס, וועסט אנקומען ס'דא ווען א וואקסין, עס איז דא ווען א וועג וויאזוי זיך אן עצה געבן, דעמאלטס וועסטו באקומען די וויירוס, ביזדערווייל ווילאנג דו האסט נישט קיין. קאונטער, האסט נישט קיין וועג זיך ארויס, איז נאר דא איין עצה, אנטלויפן, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, בסדר, דאס איז, דאס איז אלס טאקטיק איז עס גוט, אבער נישט אלס אמת, אונז וויל דאך אביסל תורת אמת. און צווייטנס אז די זוהר דארט איז עס מקשר בפירוש מיט די ענין, מען זאגט אסאך מאל אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, די זוהר לערנט זיך אסאך מאל, יעדע דבר מגולה איז פון דעם שורה א מדת הדין, די קליפה, כאילו די שטן קוקט נאר בחיצוניות, די וואס מען עס קען זעהן, וואס מען קען זען, זעט דער שטן אויך, דאס וואס מען קען נישט זען, דאס קען נאר דער אייבערשטער זען, דארט איז עס באהאלטן, דאס איז אזוי לפני השם, דארט איז דארט איז נישט שולט קיין מדת הדין. אדער לאמיר זאגן בדרך עבודה, א יעדע זאך וואס די מענטשן קענען זען, קען זיין פניות, קען זיין גאווה, קען זיין אזוי ווייטער, א זאך וואס נאר דער אייבערשטער ווייסט, עבודת המחשבה, עבודת הלב באמת. דארט איז נישט שורה קיין לא יגורך רע, דאס איז אוודאי נקודה של אמת, אבער עס איז דאך לכאורה סותר די גאנצע נקודה וואס אונז לערנען דא, מ'האט דאך יעצט געלערנט אז מצד האמת, אנדערע ווערטער בעולם העליון, מ'זאגט לגבי די מלכות איז זיכער גבורה און נסתר, לגבי דעם בינה איז זיכער הייסט עלמא דאתכסיא, לגבי די, אונז זאגן דאך אז ווי העכער איז אלץ שארפער די דין. אז כי לא יצדק לפניך, גייסט נידעריג, און דו פאדערסט זיך נאר מיט די דין וואס איז ברוגז, מיט דעם קען מען זיך אן עצה געבן, דו זאגסט פארקערט, אז די תירוץ איז צו אנטלויפן, צו אנטלויפן, צו עלמא דאתכסיא זיך באהאלטן, איז איך יתקיימו שניהם, ווי העכער איז מער באהאלטן איז א גרעסערע דין אדער א קלענערע דין. דאס איז באמת א סתירה וואס מען טרעפט אין אסאך פלעצער אין קבלה, ס'גייט צוריק צו אסאך סוגיות, איך בין נישט, קען נישט אריין קריכן אין די גאנצע זאך. אבער דאס איז א די שאלה און וועגן דעם וויל איך זאגן צוויי נקודות ווי אזוי מען קען פארשטיין אליבא דאמת און אפשר די צוויי נקודות הם אחד מוז זאגן צוויי נוסחאות די אמת'דיגע פשט וואס איך מיין. די ערשטע זאך איז צו זאגן על דרך החסידות על דרך די בארדיטשובער רב זאגט און אפשר די מגיד באין מליץ יושר מול מגיד פשע וואס איז דאך אונזער מצב וואס אונז רעדן דא וואס איז זעט מען אז נישטא קיין מליץ יושר זאגט די בארדיטשובער רב באין איז א מליץ יושר. און וואס די טייטש און אזוי שטייט אין אסאך חסידישע ספרים אויף ענליכע נוסחאות אין אסאך קאנטעקסטס. אז טענות קען מען נאר האבן אויף איינער וואס עקזיסטירט. אויף איינער וואס עקזיסטירט נישט קען מען נישט האבן קיין טענות. אז א מענטש זאגט, יא, אמת, כ'גיי שטיין פאר גאט, איך בתור בשר ודם, בתור יצחק, בתור מענטש, א מין מעשה דאס, כ'מיין, כ'פירומס, דאס הייבט זיך נישט אפילו אן די דין, דערפאר, בטרם הייבט זיך אן די דין, ביסט שוין נחתם לגארנישט. וואס זאגט א מענטש? דער ווער זאגט אז דער אני, ווער זאגט אז דער איך איז אזא גרויסע זאך? ער גייט זיך ער בעט א בקשה, ער טוט ער איז עוסק אין עבודת השם, ער וויל האבן דביקות. און אוודאי איז דא א ריזיגע תביעה אויף דעם. אבער די תביעה איז דארף דאך אויף עפעס חל זיין. אז איך זאג, איך בין עפעס, ווער זאגט, זייט ווען בין איך אן ארטיקל? אויב איך עקזיסטיר, אויב די איך, אויב די תפיסת אני עקזיסטירט, איז פשט אז עס עקזיסטירט ווייל דער אייבערשטער האט עס געמאכט, אבער מען איז נישט מחויב צו טראכטן א גאנצע צייט אז דער איך, אז דער אני איז אזא גרויסע זאך, ס'איז א איידעלע נקודה וואס איך האב נישט קיין גוטע וועג מסביר צו זיין בדרך א גראבע משל, אבער עס איז א פאקט. און דאס איז א געוואלדיגע מליץ יושר, ווייל דעמאלטס, נישטא אויף וועם צו האבן טענות. דאס איז א מליץ יושר מיין איך צו זאגן, קענסט פארענטפערן די, פסיכאלאגיש, פארענטפערן די תביעה וואס א מענטש האט אויך. א מענטש איז טועם טעם ביטול, און טעם ביטול איז א טעם מושג, ס'נישט קיין טעם ממש, ס'נישט קיין טעם פון א תביעה, מ'רעדט אסאך פון ביטול אין חסידישע ספרים. אז א מענטש נעמט זיך אביסל ווייניגער ערנסט, ער מאכט אביסל ווייניגער עסק פון זיך, נו, איז דו ביסט נישט די גרעסטע תלמיד חכם, דו ביסט נישט די גרעסטע, מ'רעדט דאך דא כלפי גאט באמת, דו ביסט נישט ראוי לעמוד לפני השם, נישטא אזא זאך. אבער ווער זאגט אז די דין הייבט זיך אן בכלל? ווער זאגט אז איך בין נישט מחויב צו דן זיין דער אני? ווער האט אים בכלל דא אריינגעברענגט אין בילד? ער איז דאך אליינס א שטיקל סטרא אחרא. נישט ממש. ער איז דאך אליינס, ס'איז א מציאות, ס'איז דא אסאך וועג, איין וועג פון קוקן אויף די וועלט איז צו זאגן אז דא די וועלט איז באשאפן פון א באנטש פון מענטשן וואס סיי יעדער איינער האט זיך זיין נפש און זיין אני, דאס איז איין וועג פון קוקן. ס'איז דא נאך א וועג פון קוקן וואס איז מופשט פון דעם. וואס איז דא אסאך, טוט זיך אסאך זאכן, יא, אפשר אפילו די אני איז איינע פון די זאכן, אבער ס'איז נישט די עיקר זאך, ס'איז נישט די ערשטע זאך. און דאס איז איין וועג פון מסביר זיין אדער פון אנרירן די עומק פון וואס אונז זאגן אז די תיבה מיינט נישט אז מען אנטלויפט נאר ס'מיינט אז מ'איז נישט אין די וועלט און ס'איז דא א דין אויף די גאנצע וועלט און די תיבה איז נישט פארט פון די וועלט און אונז לערנען אז ס'מיינט צו זאגן אז מ'קען האבן א געוויסע ביטול וואס איז נישט מיך אז ס'איז נישטא קיין מיך דעמאלטס איז נישטא אויף וועם צו האבן טענות דאס איז א טיפע נקודה וואס איך האב נישט די ריכטיגע ווערטער ארויסצוברענגען. מיט מער פלייש. ס'איז אבער דא נאך א זאך וואס די זוהר זאגט זייער קלאר דא, און קען זיין די די טיפקייט פון דעם בדרך החסידות איז די זעלבע זאך, אבער ס'עט ליסט געבט אונז מער ווערטער צו רעדן. די זוהר זאגט א זייער אינטערעסאנטע זאך, ער רעדט וועגן דעם ווען ער האט געזאגט דאס, אז ס'קען נישט זיין אז די דין פון ראש השנה איז פון די עצם ספירת הגבורה, זאגט ער אזא סארט זאך, ער זאגט, זיי האבן געזאגט אז די ספירת הגבורה קען די דין קיינער קען נישט עומד זיין להצדק לפניך כל חי, קיינער קען נישט עומד זיין אין די דין. זאגט ער, ווער קען יא? אנדערע ווערטער אונז זאגן דאך, כ'האב געזאגט אז דער תירוץ איז, די דין איז נאר למטה, איז וואס א מין תירוץ איז דער? זאגט ער אזוי, ער זאגט, לייגט צו א זייער וויכטיגע ווארט דא, ער זאגט, ווער קען יא סובל זיין די דין פון די גבורה? זאגט ער, דער ווער ס'קען סובל זיין די דין פון די גבורה, דאס איז די שכינה. און ער זאגט א טייטש, שטייט השם אלקיך אש אוכלה, און די גמרא זאגט אז אש של שכינה איז אש אוכלה אש, מען זעט עס אויך אין די לשון פון די פיוטים פון קדושה אז אש אוכלה אש, וואס הייסט אש אוכלה אש? זאגט דער זוהר ס'איז דא אש, די שכינה הייסט אש, א פייער פון די שכינה, די פייער פון די שכינה דאס איז די איינציגסטע וואס קען סובל זיין, אוכלה די טייטש ער קען סובל זיין, קען דערליידן, קען דערהייבן, די אש פון די גבורה, אין אנדערע ווערטער, די וועלט, אויב מ'וועט ברענגען די אש הגבורה אויף די וועלט וועט עס אלץ פארברענט ווערן, עס וועט ווערן א מבול. אבער ווייסט ווער קען יא דערליידן די אש פון די גבורה? דאס איז די שכינה. ממילא ווען אונז זאגן אז די דין פון די עולם הזה, די דין פון ראש השנה, די, אין אנדערע ווערטער, די פלאץ ווי מען קען זיך מחבר זיין, און נישט אין די גבורה נאר אין די שכינה, מיינען אונז נישט צו זאגן אה מ'קען נישט גיין אין די גרויסע, ווייל מ'האט זיך אן עצה געגעבן מיט די קליינע, דעם וואס אונז מיינען צו זאגן איז, אז די שכינה האט די יכולת, זי איז אש אוכלה אש, זי קען עסן, זי קען דערהייבן, זי קען פארנעמען, זי קען מעכל זיין די אש פון די גבורה. און ווען אונז זאגן אז דער איד גייט אנטלויפט אין די תיבת נוח, און תיבת נוח זאגן מיינט דא די שכינה, מיינט מען נישט צו זאגן אז ער אנטלויפט, ער זאגט איך איך בין נישט קיין קאצקער חסיד, איך גיי נישט מיט די אמת, איך גיי מיט עפעס א פשוט'ערע זאך, מיט דעם קען מען זיך אן עצה געבן, וואס אונז מיינען צו זאגן איז, אז ער קריכט אריין אין די שכינה, און אין די שכינה, די שכינה אליינס קען אוודאי סובל זיין די אש הגבורה, די שכינה וועט דאך נישט פארברענט ווערן, די אייבערשטער מאכט נישט קיין כליה פאר די שכינה, די שכינה וועט נישט פארברענט ווערן פון די אש הגבורה. דאס אליינס איז באמת די עומק הסוד פון די מבול, און דאס מיינען אונז אויך ווען אונז זאגן אז ווען מען מען גייט אין א באהאלטענע פלאץ, מען פרעגט ווי א קשיא אויב ס'איז באהאלטן איז דאך מ'זאגט פארקערט ניין, ווען מ'זאגט באהאלטן מיינט מען דא מען גייט אין די שכינה, און ווען מען גייט אין די שכינה איז באהאלטן פון די וועלט, אבער די באהאלטנקייט ס'איז נישט אנטלאפן פון די פון די העכערע אש, ס'איז א פלאץ מקום וואס קען סובל זיין, וואס קען סובל זיין די אש הגבורה, מ'קען זאגן דאס איז די סוכה זיך געלערנט אז א סוכה איז אזוי ווי א תיבת נח, אבער זעט אויס תיבת נח איז נישט געווען אינגאנצן גענוג גוט, על כל פנים די צווייטע פשט פון די תיבת נח קען זיין דאס מיינט עס אמת'דיג, דאס וואס ער רעדט וועגן די ותנח התיבה, עס קען זיין, מען דארף אריינקריכן אין מער פרטים וואס איך קען נישט יעצט גענוג צייט צו מרחיב זיין א דרוש, אבער. ס'איז דא א תיבה ווען ס'איז געווען אויף מעל הארץ, וואס דעמאלטס איז די מים הזדונים זענען גובר אויף די תיבה, וואס דעמאלטס דארף מען כאילו די די וואסער פון די מבול הייבט אויף די תיבה, דאס הייסט מ'גייט פון זייער הויעך, און דעמאלטס, דאס איז אזוי ווי מ'באהאלט זיך, אזוי ווי מ'טייטשט ממך אברח אליך, אויב מ'זאגט די עומק פון די טייטש, מ'זאגט. ווער קען סובל זיין די גבורות השם, מי ימלל גבורות השם, ווער קען סובל זיין די אש פון די דין וואס איז דא, די אייבערשטער אליינס קען עס סובל זיין. און די אייבערשטער אליינס איז נישט קיין זאך וואס מען זאגט די אייבערשטער קען עס סובל זיין נישט אונז, ניין, אונז קענען גיין אין די אייבערשטער אליינס, אונז קענען אנטלויפן, אנטלויפן פון די אייבערשטער, וואס הייסט מי יעמוד לפניך בדין, צו ווי אנטלויפט מען? צו די זעלבע. וואס די פשט? ס'איז דא אנדערע בחינה אייבערשטער, אנדערע וועג פון זען די אייבערשטער, אנדערע וועג, און. אין אנדערע ווערטער ווען מען גייט אריין אין די שכינה דעמאלטס קען מען סובל זיין אויך די אש הגבורה אז אלץ וואס אונז רעדן אז ראש השנה איז נאר די אש נאר די דין פון די שכינה ס'איז נאר די דין פון די מלכות נישט די דין פון די גבורה בעצם וואס אונז מיינען נישט צו זאגן אז עס איז נישט דא אז מען מאכט זיך נישט וויסנדיג פון די העכערע דין וואס ער מיינט צו זאגן איז על ידי הצטרפות אל השכינה קען מען זאגן דאס ווי איך האב פריער געזאגט דורך דעם וואס א מענטש מען קען זיך מבטל זיין די אני וואס איז אינגאנצן אנטלויפן און מען קען מחבר זיין מיין אני מיט די שכינה מען קען זאגן אז מיין אני איז נישט אני, איך ווייס ס'איז אני השם. אני, אני איז די שכינה. דעמאלטס קען מען סובל זיין די דין של מעלה, דאס איז אזויווי א תיבה וואס האלט די מענטש, ווען ס'דארף ארויפגיין העכער די וואסער גייט עס ארויף, ווען מ'דארף אנקומען, די זוהר אין אפאר פלעצער טייטשט ותנח התיבה בחודש השביעי, על הרי אררט אז אין חודש השביעי, און ער זאגט דווקא אין די זיבעצנסטע טאג, דאס הייסט נאך די גאנצע עבודה פון יום כיפור, פון צוויי טעג סוכות, דעמאלטס קען די תיבה רוען, וואו רוט עס? על הרי אררט, ס'איז כובש די הרי אררט, טייטשט דאס איז הרי הדין, על כל פנים ס'איז יורד על הארץ אויכעט, מ'דארף טראכטן וועגן דעם, ווייל די ארץ טייטשט די שכינה אויכעט, די תיבה הייסט העכער די שכינה הייסט ס'איז דא א געוויסע פירוד, דאס וואס די מים הזדונים מאכן צווישן די תיבה און די ארץ. ותנח התיבה אז דורכדעם וואס מ'איז כובש די דין, דעם שוין דא נאך א פרט, על כל פנים גייט מען צוריק אראפ איז ותנח התיבה. איז דאס איז די צוויי עמקים וואס אונז האבן געזאגט אין די אין די ענין פון תיבת נח פון די אנטלויפן ממך אברח אליך, איינס איז כאילו מ'זאגט די תיבה איז נישט בעולם ס'עקזיסטירט נישט ממילא נישט דא קיין דין, און די צווייטע איז אפשר עקזיסטירט יא אבער עקזיסטירט אלץ די שכינה עקזיסטירט אין די שכינה און אין די שכינה איז קען האט א יכולת סובל צו זיין די אש הגבורה.